שלום וברכה צו א רגל אחת אויף קול מבשר. ס'זענען דא ווייניג חלקים אינעם מענטש וואס שפילן אזא צענטראלע ראלע אינעם לעבן ווי די הארץ. סאו די הארץ איז נישט נאר א, די הארץ איז אזוי וויכטיג און אזוי צענטראל, פארנעמט אזא צענטראלע פלאץ אינעם מענטש, אז דאס ווערט גענוצט אויך צו באצייכענען די פסיכישע. די רגש'דיגע חלק פונעם מענטש. יעצט ס'איז זיכער אז די הארץ סימבאליזירט די מענטשליכע הרגשים, און יעצט ווייסט מען אז דאס הארץ קוועלט פאר שמחה, דאס הארץ טוט וויי, דאס הארץ האט מיר געזאגט אז עפעס האט נישט געטויגט, דאס הארץ קען וואקסן פאר נחת, קען איינגעשרומפן ווערן פאר יסורים, די הארץ קען ממש צושפרונגען ווערן פאר פחד, און עס קען ממש בוכען פאר שמחה. איז די הארץ. איז וואס דאס זאל נאר מיינען, די קאנעקשאן וואס די קשר צווישן הארץ און הרגשים איז אבער זיכער אז צום ווייניגסטנס איז די איז די הארץ גענומען געווארן אלס א וועג וויאזוי צו אויסצודרוקן צו סימבאליזירן די הרגשים וועגן די צענטראלע ראלע וואס די הארץ שפילט אינעם מענטש, אינעם קערפער, אינעם פשוט'ן פיזישן גוף פונעם מענטש. חזל זאגען אונז א כלל אז כי הדם הוא הנפש, נישט חזל די תורה זאגט עס אונז נאך, שטייט אין די תורה אין דברים אז כי הדם הוא הנפש אז די נפש פונעם מענטש ליגט אינעם בלוט, איז לפי זה קען מען זאגען אז די הארץ איז די מענעדזשער פונעם מענטש, די אויפזעהער, אויב די בלוט איז די נפש, איז די הארץ די מענעדזשער ווייל די הארץ איז דער וואס געבט זיך אפ וואס קאנטראלירט די געלויף און די פלוס פונעם בלוט אינעם מענטש. סאו די ערשטע זאך, לאמיר קודם זעהן וויאזוי דער וויאזוי דער זעהט אויס, די אבר, די שטיק פון אונזער גוף, וואס איז באמת טאקע נישט אזוי גרויס, אבער קוק, ס'איז אזוי וויכטיג. די הארץ איז א מאסל. די הגדרה פון א מאסל, מוסקל אויף אידיש, איז אז ס'איז נישט הארט ווי א ביין, א ביין איז נישט קיין מאסל, און ס'איז אויך נישט אזוי ווייך ווי א ווייכע שטיקל פלייש אויף איינע פון די מער ווייכע חלקים פונעם גוף, איז א דאס הארץ, ווי א מאסל בכלל, באשטייט פון א מאטריאל וואס הייסט טישו. טישו איז עלאסטיש. בייגעוודיג, אזוי ווי גומי, ס'קען זיך איינציען און אויסברייטערן. דאס איז די הגדרה בכלל פון א מאסל, אז א מאסל קען זיך איינציען און קען זיך אויסברייטערן אן דעם וואס זאל דארפן פארלאזן די פלאץ וואו ס'זיצט. ס'איז דא אזא זאך אז א חלק פונעם גוף ווי טאקע די בלוט, די בלוט איז אויך קען מען זאגן אין א וועג עלאסטיש, ס'איז בייגעוודיג, ס'איז נישט קיין פארגליווערטע הארטע זאך און ס'שטייט זיכער נישט אויף איין פלאץ, דער אייבערשטער זאל אפהיטן אויב די בלוט שטעלט זיך אפ און בלייבט אויף איין פלאץ, אויב די נקודה פון א מאסל איז אז ס'איז באוועגט זיך, ס'רירט זיך, אבער ס'גייט נישט אוועק פון די פלאץ ווי ס'וואוינט, פארלאזט נישט די שטוב, פארלאזט נישט זיין צימער, זיין בענקל אפילו, און דאס איז די הארץ, דאס איז די זאך וואס איז מגדיר די הארץ, לגבי דעם אז ס'איז א מאסל, אז ס'קען זיך קנייטשן, ס'קען זיך בייגן, ס'קען טאנצן, ס'רירט זיך פון פלאץ, אבער ס'גייט נישט אוועק פון זיין פלאץ, וואס דען? ס'קען זיך גרעסער ווערן און קלענער ווערן און זיך איינציען און אויסשפרייטן. סאו לגבי זיין אויסזען, כ'מיין לגבי זיין צוזאמשטעל בעסער געזאגט, פון וואס די הארץ באשטייט, און מיט די חלק אז ער איז א מאסל, איז ער נישט קיין שום נישט קיין שום יחוס. ער איז איינער פון נאך בערך זעקס הונדערט מאסלס וואס די דורכשניטליכע קערפער, די דורכשניטליכע מענטשליכע קערפער האט אין זיך. די אייגנארטיגקייט פונעם הארץ איז קען מען זאגן אין א וועג גלייך צו די אייגנארטיגקייט פון די זון. די זון כשלעצמה איז נישט קיין חידוש. די זון איז א דורכשניטליכע שטערן. זייער א דורכשניטליכע שטערן. ער איז איינער פון טריליאנען אויף טריליאנען אנדערע גרעסערע און קלענערע שטערן. ס'נישט קיין חידוש. די חידוש מיט די זון איז די אויפגאבע וואס זי פירט דורך, די תפקיד וואס זי טוט אין די בריאה, אז זי באלעבט, געט היץ, ענערדזשי, פאר די פאר די כדור הארץ, פאר די מענטשן, און שטעלט צו די געברויכן, מאכט וואקסן, טוט די, סאו אז די נקודה פון די חשיבות פון די זון איז די אויפגאבע וואס זי פירט דורך אין די בריאה. און די זעלבע זאך, ממש די זעלבע זאך קען מען זאגן מיטן הארץ אינעם מענטשליכן גוף, אז דאס חשיבות פון דעם גליד ליגט נישט אינעם צוזאמשטעל דערפון און וואס ס'באשטייט וויאזוי ס'זעהט אויס, נאר אין די תפקיד וואס דאס טוט. סאו כשלעצמו איז דאס הארץ זייער א גאנץ א באשיידענע גליד און באשטייט פון זייער פשוט'ע געווענליכע און דורכשניטליכע מאטריאל, און דאס הארץ איז אויך נישט גרויס, די דורכשניטליכע הארץ פונעם דורכשניטליכן מענטש איז אזוי גרויס ווי א פויסט, ס'וועגט ווייניגער ווי א פונט, צווישן דריי הונדערט און פיר הונדערט און פופציג גראם. דאס הארץ זיצט אינמיטן פונעם גוף בערך, ס'איז אין צענטער פונעם ברוסטקאסטן, מער אביסל צו לינקס און נישט ממש פונקטליך אינעם צענטער, און ס'באהאלט זיך אונטער, אונטער דעם גרויסן ביין וואס אונז פיל מיר ביים ברוסטקאסטן אויבן צווישן די האלז און די בויך. די עיקר תפקיד פונעם הארץ איז צו קאנטראלירן די בלוט געלויף פונעם גוף. בלוט שפילט א עיקר ראלע, ממש די עיקר ראלע, אינעם מענטשליכן, אזוי ווי די, ווי געזאגט, די לשון התורה איז כי הדם הוא הנפש, די בלוט איז די נפש. די בלוט איז די נפש מיינט עס ווייל די, כ'מיין איך ווייס נישט צו דאס איז פשוט פשט אין פסוק, אבער דאס איז א אמת גמור, ס'איז א מציאות און ס'ליגט אויך אין די ווערטער פונעם פסוק, אז די קלענסטע ציגל, יעדע מענטש איז צוזאמגעשטעלט פון א ציגל, פון צעלן. די גרויסע גוף, וכל אשר בו ועל גבו אלעס וואס ליגט, די גוף אליין, אלעס וואס ליגט אויפן גוף און אינעם גוף, אנגעהויבן פון די פון די ציין, די נעגל, די האר, שוין אפגערעדט פון די גרויסע גליד, די גרויסע אייברים, די גאנצע זאך, אלעס וואס איז דא א חלק פון אונזער גוף איז באשטייט פון צעלן, צעלן איז די קלענסטע חלק פון גוף, אויב מען קען עס אזוי זאגן, די קלענסטע שטיקל גוף, די קלענסטע שטיקל מענטש, די פיזישע חלק פונעם מענטש, איז די צעל. ער באשטייט פון, די מענטש באשטייט פון טריליאנען און טריליאנען צעלן. יעצט די יעדע צעל איז א מאשין, א ריזיגע פעקטארי, א צעל איז אויסטערליש, קען מען זיך פארשטעלן ווי קליין ס'איז, די פון דעם פאקט אליינס אז די מענטש, זיינע זעקס פיס, זיינע פינף פיס צו זיינע זעקס פיס, באשטייען פון טריליאנען צעלן, דאס איז א ציפער וואס די גאנצע צייט וואס איז דא אויף דער וועלט פון ששת ימי בראשית ביז אויס ביז נאך די זעקס טויזנט יאר העט נישט זיין גענוג צו קענען ציילן, אויב אונז זאלמיר ציילן א סעקונדע, א ציפער און ציילן און ציילן, אויב אדם הראשון וואלט אנגעהויבן ציילן און ער וואלט נישט געזינדיגט מיטן עץ הדעת און געבליבן לעבן ביז היינט וואלט ער נאך נישט געהאלטן אין ערגעץ אנצוקומען צו ציילן ביז א טריליאן, און אונז האמיר אין זיך צענדליגער טריליאנען צעלן, סאו מ'קען זיך אליינס פארשטעלן ווי קליין יעדע צעל איז. סאו מ'קען זיך אויך פארשטייט זיך פארשטעלן אז אונז האמיר הונדערטער סארטן צעלן, ס'דא בלוט צעלן, ס'דא הארץ צעלן, ס'דא מאסל צעלן, יא, די פאקט איז אז ווען א גאנצע מחנה פון ביליאנען צעלן ווען זיי קומען זיך צוזאם, יא, און מען באקומט דערפון א הארץ, קען מען זיך פארשטעלן אז ווען טריליאן, ווען ביליאנען אנדערע צעלן קומען זיך צוזאם און מען באקומט דערפון בלוט אדער נעגל, איז פשוט אז די די צעלן, די בלוט צעלן, איז גאר אנדערש ווי די הארץ צעלן, אדער ווי מאסל צעלן, אדער ווי די צעלן פון וואס די נעגל מאכן, וואס מאכן די נעגל אדער די הויט. אבער די צד השווה פון זיי אלע איז אז זיי באשטיין פון זייער אסאך חלקים, און יעדע צעל איז א מעכטיגע נישט מאשין, נאר א מעכטיגע פעקטארי. ממש אזוי, סא אויב אונז זאל מיר אויפבלאזן א צעל צו די גרויסקייט פון די ווי, צו די גרויסקייט ווי אונז עקספיריענס מיר די וועלט, יא, וואלט יעדע צעל געווען א ריזן פעקטארי, א ריזיגע פעקטארי מיט טויזנטער ארבעטערס און הונדערטע מאשינען, און ס'וואלט זיך געטון און ס'וואלט געקנאקט און ס'וואלט געגאנגען א רויך. דאס איז יעדע צעל. יעדע צעל איז א מורא'דיגע וואונדערליכע פעקטארי. יעצט האבן מיר נאר טריליאנען פון זיי. ס'איז דא אבער א צד השווה פון אלע סעלס, אז און דאס איז די זעלבע זאך, די זעלבע צד השווה וואס מען קען זאגן איז דא ביי יעדע פעקטארי, יעדע פעקטארי וואס האט מאשינען וואס לויפן, וואס ארבעטן, איז פשט אז ס'איז דא א געוויסע קוואל פון ענערדזשי, א געוויסע, לאמיר זאגן א ברענשטאף, געז, אויל, עפעס פון וואו די מאשינען שעפן זייער חיות, זייער כח צו קענען ארבעטן און קלאפן און טון און מאכן. איז די ברענשטאף פון א סעל איז אקסידזשען. אקסידזשען באקומער אונז, באקומט אונז די, אונזערע גופים באקומען עס פון אינדרויסן פון די לופט, אין די לופט געפינט זיך אקסידזשען וואס אונז באקומער אריין, אונז נעמער אריין אין קערפער ווען מען אטעמט, און די אקסידזשען ווערט אריינגעשטעלט אין די בלוט, די בלוט נאכדעם צעלויפט זיך איבערן גאנצן קערפער און גיט פאר יעדן איינעם, פאר יעדן צעל גיט עס זיין קוואנטום, זיין פארציע פון אקסידזשען, וואס דאס איז די ברענשטאף וואס העלפט די סעלס צו קענען אנגיין, אנגיין מיט די ארבעט, אז די מאשין, די פעקטארי, זאל ארבעטן. און די הארץ איז די אויפזעער, די מענעדזשער, די מנהל כללי, וואס גיט זיך אפ מיטן געלויף, מיטן הלוך ילך פונעם בלוט. סאו די הארץ ווייטער זיין שוועריגקייט, ס'הייסט די מורא'דיגע ארבעט וואס ער טוט איז נישט אויף זייער אסאך בלוט, ס'הייסט די הארץ דארף זיך נישט אפגעבן מיט צו סאך בלוט, הגם די בלוט וואס אונז האבן אין זיך וואס לויפט אונז דורך דעם גוף פון קאפ ביז פיס דעקט א ריזיגן שטח. ווייל די בלוט דארף אנקומען צו ממש יעדן צעל, ס'האמיר טריליאנען צעלן, יעדע צעל דארף באקומען זיין פארציע פון אקסידזשען, און די אקסידזשען קומט דורך די בלוט, דאס מיינט אז די בלוט דארף אנקומען איבעראל, סאו עס דעקט א ריזיגן ריזיגן שטח, אבער למעשה רעדט מען נישט פון קיין סאך, מען רעדט פון בערך פינף ליטער בלוט, ס'איז בערך א גאלן מיט א דריטל, ס'איז א גאלן מיט א דריטל בלוט, דאס איז מער ווייניגער וויפיל די דורכשניטליכע מענטש פארמאגט אין זיך אינעם קערפער, נאר וואס דען, עס האלט אין איין ווערן ריסייקלט, עס האלט אין איין ווערן איבערגענוצט. די זעלבע, די זעלבע פינף ליטער פון בלוט האלט אין איין יעדע מינוט, מאכט עס א, מאכט עס די גאנצע נסיעה איבערן גאנצן קערפער, און קומט צוריק צום הארץ, און דארטן ווערט עס ריסייקלט, ווערט איבערגעפרישט, ס'הייסט די, דאס הארץ נעמט דאס בלוט און מאכט סדר, העלפט אים, מען איז א חלק פון די ארבעט וואס דאס הארץ טוט, און ער נוצט פארשטייט זיך האט ער דא אסאך העלפער אסאך הילף, די לונגען און אנדערע, וואס העלפן צו מיט די ארבעט, אבער ווי געזאגט די הארץ איז די מענעדזשער, ער מאכט זיכער אז יעדער איינער טוט וואס ער דארף צו טון און אלעס וואס דארף ווערן אלעס וואס דארף געשען מיטן בלוט געשענט, ווען נישט, די זעלבע פֿינף ליטער בלוט האלטן איין ווערן יעדע מינוט איבערגעפרישט דורכן הארץ, ס'הייסט די הארץ. פאמפט טאקע א טאג בערך צוויי טויזנט גאלאן פון בלוט, יא, ווייל די, אבער ס'איז ווייטער, ס'איז די זעלבע בערך גאלאן, א גאלאן מיט א דריטל בלוט, וואס זיי האלטן איין איבערפרישן און איבערנוצן. דא ליגט אויך די ענפער פארוואס ווען א מענטש ארבעט זיך איבער, ארבעט שווער, מאכט איבונגען, לויפט שנעל, אדער ווערט אפילו פלוצלינג איבערגעשראקן, הייבט דאס הארץ אן קלאפן שנעלער ווי געווענטליך. די סיבה איז ווייל די קערפער ארבעט דעמאלט שווערער, צו דער קערפער ארבעט שווערער, אדער צו ער ארבעט טאקע שווערער, אדער דער מח פילט אז עפעס א אויסנאם צושטאנד איז דא געשען, און דאס ווען א מענטש ווערט איבערגעשראקן און ער ווייסט נאך נישט וואס די סיבה איז, ס'דארט אים, אין די ערשטע רגע ווען ער ווערט אזוי ווי איבערגענומען פון וואס ס'זאל נאר נישט זיין, אפילו א פשוט'ע געשריי, איז ווייסט דער מח אקעי מ'גייט אריין אין א היי אלערט אז דא קומט ארבעט, עפעס אויסנאמליך איז געשען און מ'דארף צוגרייטן דעם גוף אז ער זאל האבן מער כח צו ארבעטן שווערער ווי נארמאל, ער דילט יעצט מיט א אויסנאמס צושטאנד, און די וועג וויאזוי צו מאכן דעם קערפער ארבעטן שווערער ער זאל האבן כח צו טון מער ארבעט איז דורך אים געבן מער אקסידזשען, מער ברענשטאף, ער גייט פארנוצן מער געזאלין ווייל ער גייט ארבעטן שווערער, איז וועגן דעם הייבט די הארץ אן קלאפן שנעלער, ווייל ס'שיקט מאכט דאס בלוט זאל אויך לויפן שנעלער כדי יעדע סעל זאל באקומען מער אקסידזשען ווי געווענטליך. א כלל וואס אונז קען מיר פון פסוק איז אז דאס הארץ איז צוטיילט אין צוויי חלקים, שלמה המלך זאגט אין קהלת לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו, זעהן מיר פון דעם אז דאס הארץ באשטייט פון צוויי חלקים, און פיזיש פשוט גערעדט איז דאס הארץ טאקע צוטיילט אין צוויי, ס'איז דא א וואנט וואס צוטיילט דאס הארץ אין צוויי זייטן, און יעדע איינס פון די צוויי זייטן פונעם הארץ באשטייט פון צוויי שטאק, דאס הייסט אין איינעם קען מען זאגן אז דאס הארץ האט, דאס הארץ פארמאגט פיר צימערן, צוויי צו די רעכטע זייט און צוויי פון די לינקע זייט. ביי ביידע זייטן פונעם הארץ, דאס הייסט די צוויי צימערן, איין שטאק, דאס הייסט די. איין, די ערשטע אונטערשטע שטאק און די אויבערשטע שטאק פון ביידע זייטן זענען די פונקציעס דערפון זענען ענליך. די אויבערשטע צימער פון ביידע זייטן איז אזא ווארט-זאל, דארטן גייט דאס בלוט קודם אריין. די אונטערשטע צימערל באשטייט פון א פאמפ. יענץ, דארטן די אויבערשטע צימער שיקט אריין דאס בלוט, שיקט אראפ דאס בלוט אינעם אונטערשטן צימער און דארטן ווערט עס ארויסגעפאמפט. למחוז חפצה, צו די פלאץ, צו די ציל, ווי די בלוט דארף אנקומען. די חילוק פון די רעכטע זייט און די לינקע זייט איז, אז די רעכטע זייט איז די פלאץ, די רעכטע זייט פון דעם הארץ איז די חלק פון דעם גליד, פון דעם פאמפ פון די הארץ, וואס נעמט אויף דאס בלוט נאכן ענדיגן א נסיעה איבערן גאנצן קערפער, און די לינקע זייט פונעם הארץ איז ווי די בלוט קומט אן, ס'איז די לעצטע סטאנציע פונעם בלוט פאר ס'לאזט זיך ארויס אויף אזא קערפערליכע נסיעה. וואס איז די חילוק צווישן די בלוטן אויף ביידע זייטן? פשוט, די בלוט אויף די רעכטע זייט איז ארעם אין אקסידזשען, ס'איז ממש ליידיג, די רעכטע זייט איז פונקט פארקערט, דאס בלוט איז דארטן פול און רייך מיט אקסידזשען. ווען בלוט ענדיגט א נסיעה איבערן גאנצן קערפער, א מינוט לאנגע נסיעה וואס קאווערט א ריזיגע שטח, וואס אויב זאל מען נעמען די אלע אדערלעך פונעם גוף, אלע אדערן און אדערלעך, און מאכן דערפון איין לאנגע שנירל, וואלט עס געווען לאנג טויזנטער מייל, טויזנטער מייל אדער קילאמעטער לאנג. סאו דאס מיינט אז די בלוט מאכט זייער זייער א לאנגע פארצווייגטע נסיעה, איז נאכדעם וואס ס'ענדיגט די מינוט לאנגע נסיעה קומט דאס בלוט אז דורכאויס די רייזע ליידיגט דאס בלוט אויס ווארפט איבעראל אראפ פעקלעך פון אקסידזשען קומט אן צום הארץ ליידיג און ארעם קומט און ס'גייט דארטן אריין אין די רעכטע זייט די רעכטע זייט גייט עס קודם אריין די אויבערשטע קאמער דארטן איז די ווארט זאל די בלוט רוהט זיך אפ פאר א, ס'כאפט זיך דעם אטעם און נאכדעם שטופט עס די הארץ אראפ צו די אונטערשטע קאמער וואס איז א פאמפ די פאמפ, די אונטערשטע צימערל פונעם הארץ, פאמפט דאס בלוט אין ריכטונג פון די לונגען. און די לונגען, דארטן באקומען די בלוט זייער אקסידזשען. די לונגען באקומט די אקסידזשען פון די לופט וואס אונז אטעם מיר אריין פון די רער וואס לויפט דורך דעם האלז ביזן נאז און מויל. און די נאז און מויל אטעם מיר אריין, נעמט אריין לופט, ס'גייט אריין אין די לונגען. די לונגען נעמט פון דארטן ארויס די אקסידזשען. און יעצט ווען די הארץ שיקט אראפ די בלוט, די ארעמע בלוט וואס האט אפגעליידיגט איר געפעק פריער איבערן גאנצן גוף, איז די בלוט גייט איר צו די לונגען, די לונגען פיטערט עס אן, בארייכערט עס מיט אקסידזשען, נאכדעם שיקט עס עס צוריק צו די הארץ, עס קומט אן צו די לינקע זייט פונעם הארץ, אין די אויבערשטע קאמער, די אויבערשטע צימער, ווייטער א ווארטזאל, נאכדעם שיקט די. הארץ אראפ דאס בלוט, די אקסידזשען רייכע בלוט צו די אונטערשטע קאמער פון די לינקע זייט, און יענץ פאמפט עס אריין אינעם מעין אדער, די מעין הייוועי, און פון דארטן צולויפט זיך עס איבערן גאנצן קערפער, שיקט אפ איבעראל, לייגט איבעראל אראפ, פיטערט יעדעם אן, יעדן צעל מיט אקסידזשען, מאכט די גאנצע נסיעה און קומט צוריק צו די רעכטע זייט וחוזר חלילה, אזוי חזר'ט זיך די פראצעדור איבער איינמאל און נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל אזוי לאנג ווי די מענטש לעבט. אפילו ווען ער שלאפט פארשטייט זיך. חילוק אין די בלוט ווען ס'איז די זייט פון הארץ און די אנדערע זייט פון הארץ איז נישט נאר אין אינהאלט נאר די אינהאלט דאס אז ס'האט יא אדער נישט אקסידזשען רופט זיך אויכעט אפ אין די קאליר דאס הייסט די בלוט וואס איז אויף די לינקע זייט פונעם הארץ דאס הייסט דארטן ווי די בלוט איז רייך מיט אקסידזשען ס'איז נארוואס געקומען פון די לונגען איז מער רויט די בלוט אויף די רעכטע זייט פונעם הארץ דארטן וואס איז ליידיג פון אקסידזשען איז מער בלוי. דאס הארץ קלאפט כסדר, יא, און דער אייבערשטער זאל אפהיטן אויב דאס הארץ הערט אויף קלאפן אפילו נאר פאר איין מינוט, און דאס הארץ קלאפט אסאך און כסדר, עס קומט אויס ארום הונדערט טויזנט מאל דורכאויסן מעת לעת, און יעדע פֿיר און צוואַנציק שעה גיבט דאס הארץ ארויס ארום הונדערט טויזנט קלעפ וואס קומט אויס בערך פֿינף און דרײַסיק מיליאן מאל יערליך. סאו די קלאפן, אונז קען מיר עס אלס קלאפן ס'פילט זיך באמת אלס קלעפ, מ'לייגט ארויף די הענט ביים הארץ פילט מען ווי ס'באכעט, יא סתם אזוי ווען די מענטש איז רואיג און אלעס איז אין ארדענונג זענען די קלעפ מער רואיג מער געמיטליך, און ווען מ'איז אנגעשטרענגט אדער אנגעצויגן באכעט עס, למעשה אבער איז עס נישט קיין קלעפ, ס'איז נישט אז די הארץ טאנצט אזוי ווי ס'קען אויסזען, אזוי ווי די איינדרוק וואס מ'קען באקומען פון אינדרויסן, נאר די קלעפ מיינט אז די הארץ קוועטשט זיך איין און צעברייטערט זיך צוריק אויס. פארוואס דאס הארץ קוועטשט זיך איין, ציט זיך איין און ברייטערט זיך צוריק אויס, האט צו טון מיט די פראצעדור ווי פריער דערמאנט אז דאס הארץ נעמט אויף בלוט אין די אויבערשטע צימער פון ביידע זייטן און שיקט עס נאכדעם אראפ צו די אונטערשטע צימער, צו די אונטערשטע קאמער, איז די אופן ווי אזוי דאס הארץ טוט עס איז ער ציט זיך איין, זייער פשוט, ס'איז אזוי ווי א מענטש נעמט א ספאנדזש און קוועטשט עס אויס, דאס הארץ קוועטשט ארויס פון זיך דאס בלוט פון די אויבערשטע צימער, פון די אויבערשטע שטאק, און צווינגט עס אראפ אונטן. איז יעדעס מאל וואס דאס הארץ גיבט זיך אזא קוועטש איין, נאכדעם ברייטערט זיך צוריק אויס, זאל זיין פלאץ פאר די נעקסטע שיפמענט פון בלוט, אייגנטליך די זעלבע בלוט וואס קומט צוריק, ברייטערט זיך אויס די אויבערשטע קאמער, די אויבערשטע צימער, אז זאל זיין פלאץ, איז יעדעס מאל וואס ער גייט דאס דורך, ציט זיך איין און שפרייט זיך אויס, איז עס א טרענסלעיט זיך עס אין א קלאפ דאס איז אונז רופט מיר דאס הארץ קלאפט. איז דאס איז די די געפיל דאס וואס די הרגשה וואס אונז האב מיר פון די קלאפן די קול וואס מען הערט איז שוין יא עפעס מער ווי א קלאפ יענץ איז שוין אזוי ווי אזא טירל וואס מאכט זיך אויף און צו די טירל איז איז געפינט זיך אויף די אונטערשטע קאמער פון ביידע זייטן, ביידע זייטן ווי געזאגט רעכטע זייט לינקע זייט האט א אויבערשטע שטאק און א אונטערשטע שטאק, די אונטערשטע שטאק וואס אונז קען מיר רופן די פאמפ חלק פונעם הארץ איז א חלק פון די מעכאניזם פון די מעקעניזם פון די פאמפן דאס בלוט אויף ארויס פריער צו די לונגן און שפעטער די ווען די בלוט קומען

דאס איז די חלק, די אויבערשטע קאמערן פון די הארץ וואס ציט זיך אן און לאזט זיך צוריק אויף, און די גערויש וואס מען הערט, די קלעפ, דאס איז א טירל וואס מאכט זיך אויף און מאכט זיך צו, א גאנצן צייט. די הארץ אליין איז דאך אויך א מוסל, יא, ס'איז טאקע די פארוואלטער, די אויפזעער, וואס מאכט זיכער אז אלע חלקים פונעם קערפער באקומען זייער בלוט, און אין די בלוט איז דא גענוג אקסידזשען, אבער די הארץ אליין איז דאך אויך א לעבעדיגע זאך, ס'איז א לעבעדיגע אבר, אויך אזא מאשין, א מוסל, וואס דארף אויך נערונג, פונקט ווי יעדן איינעם, צו קענען געהעריג פונקציאנירן, איז די אנפאנג פון הארץ פראבלעמען, אויף קיין שום איד געדאכט, קיינער זאל קיינמאל נישט וויסן דערפון, איז ווען דאס הארץ באקומט נישט די געפאדערטע חיות וואס ער דארף, און דאס געשענט אפט מאל ווען די אדערן, פעטנס, לייגן זיך אן אויף די אדערן, די אינעווענדיגסטע ווענטלעך פון די אדערן וואס פירן דאס בלוט צום הארץ, און די הארץ באקומט נישט אליין זיין נויטיגע סכום אקסידזשען, ווייל לא עלינו וואס געשענט ווען די הארץ ארבעט, די הארץ ארבעט נישט שיקט ער נישט דאס בלוט, און די קערפער די צעלן באקומען נישט זייער שפייז און זיי הייבן אן אפשטארבן פשוטו כמשמעו, און דאס קען געשען מיטן הארץ אליינס אויך, ער ווערט אפגעשוואכט ער באקומט נישט גענוג אקסידזשען, און די ענדליכע בחינה איז אויך לא עלינו אויף קיינעם געדאכט מיט א בלאד קלאט. אין אנדערע ווערטער מיינט אז ווען אזא שטיקעלע ברעקעלע פון פעטנס וואס האט זיך צוגעקלעבט, ס'האט זיך צוגעטשעפעט ערגעץ וואו צו די אינעווענדיגסטע ווענטלעך פון די אדערן פון אן אדער, ווען אזא פעט שטיקל, אזא שטיקעלע ברעקל, קומט אן א לאך אדער א שפאלט, און די בלוט וואס שלויפט כסדר דורך איז אזויווי אריינגעקראכן אהין און איז דארטן געבליבן שטעקן, יעצט די טבע פון בלוט איז אז טאמער לויפט עס נישט א גאנצן צייט ווערט עס פארגליווערט און דאס געשענט זייער זייער שנעל. אין בית המקדש ווייסט מען אונז אז ווען אז דער כהן האט געדארפט מישן להבדיל דאס בלוט פון די בהמות האט נישט געקענט אראפגעשטעלט ווערן ווייל טאמער יא ווערט עס פארגליווערט און מען האט עס נישט געקענט שפריצן מער אויפן מזבח סאו כסדר האט א כהן געדארפט עס האלטן און מישן איז און זאגט מען עס אין די סדר העבודה יום כיפור ביי מוסף איז להבדיל צוריק ביי א מענטש די בלוט פון א מענטש איז נישט קיין סאך אנדערש און אין דעם הינזיכט איז עס ממש די זעלבע זאך, כי הדם הוא הנפש, און א נפש איז דא אויך אין א בהמה, פונקט אזוי ווי ווי להבדיל א מענטש וואס האט אויך אן טאפ פון דעם אין צוגאב האט ער אויך א נשמה, סאו די בלוט ווערט זייער זייער שנעל פארגליווערט, און טאמער באקומט זיך אריין אביסל בלוט, די בלוט האט געטראפן א קליינע עפענונג, א שפארע, א שפאלט, אדער א לעכל אין אן אזא פעט שטיקל, ווערט עס פארגליווערט איינס צוויי, און דאס מיינט אז יענע ברעקל פעט ווערט נאך גרעסער, ווערט זייער שנעל גרויס און ס'נעמט נישט קיין סאך ווילאנג ס'שטעלט זיך אין די ברייט און שטערט די בלוט פון דורכלויפן. און דאס איז די סיבה, די געווענליכע סיבה פון א הארץ אטאקע לא עלינו, אז ס'גייט דורך, ס'דארף נישט דורכגיין קיין סאך צייט אז די בלוט קומט נישט אן צום הארץ, מ'רעדט נישט ווען אלע אלע וועגן זענען פארשטעלט, נאר איין גענוג וויכטיגע וועג ווי גענוג בלוט גייט נארמאל דורך ווערט פארשטעלט, איז געשענט כ'וויל נישט זאגן וואס איז געשענט, און שוין ברוך השם אז די מעדיצינישע וועלט האלט אין איין מאכן נאך און נאך מער און מער פארשריט צו באמערקן אזעלכע פראבלעמען וואס פריער, און עס צו קענען היילן וואס בעסער, וואס מער עפעקטיוו. איז ווי דערמאנט מער אנפאנג אז דאס הארץ ווערט אויך אסאסיעיטעד, ווערט צוזאמגעשטעלט מיט די הרגשים פון א מענטש, יא, דאס הארץ טוט וויי, דאס הארץ קוועלט, און די מציאות איז אז ס'איז אזוי ממש אינעם פיזישן זין פונעם ווארט, אז ווען א מענטש האט, און יעדער איינער קען עס זען, קיינער זאל עס נישט וויסן, דאס הארץ זאל ביי יעדעם איינעם אייביג קוועלן און וואקסן פון שמחה, פון גוטע בשורות, און פון זיין אין א גוטן מצב רוח, אבער ס'איז דא אזא זאך ווען א מענטש פילט נישט גוט, ווען ער פילט שלעכט, ווען עס איז אים שווער, טוט דאס הארץ וויי, פיזיש, מען קען עס פילן, און ס'גייט אפילו אויכעט ממש צו אן עקסטרעם, אז ס'איז דא א מענטש וואס וואס איז אסאך פון אזויפיל פסיכישע פעין און גייסטיגע יסורים, אויף אזא גרויסן פארנעם וואס איז אזוי אינטענס, אזוי געדעכט, אז דער מענטש קען ממש אוועקפאלן, און מען זעט אויף אים ממש די זעלבע סימפטאמס ווי ביי א הארץ אטאק, און מען רעדט דא ווען די פיזישע די פיזישע סיבות פארוואס א הארץ אטאק קומט געווענטליך, דאס הייסט אז די פלוס פונעם בלוט האט זיך אפגעשטעלט ביי גענוג א וויכטיגן דרך המלך פון די אדערן, איז נישט דא, די אדערן זענען גוט און די בלוט לויפט געהעריג, און בכל זאת האט דער מענטש ממש די זעלבע סימפטאמס ווי א הארץ אטאקע. אזא מין מצב האט אפילו א נאמען, עס הייסט א בראוקן הארט סינדראם, צובראכן הארץ סינדראם, אז עס איז א פיזישע קרענק, דאס איז די נקודה, עס איז א פיזישע, לאמיר זאגן, קרענק אדער א פיזישע צייטווייליגע געשעעניש, א עפיזאד, וואס זעט אויס און טראגט האט אלע סימנים פון א הארץ אטאקע, אין די צייט וואס ס'הארץ און די ארום, און די נעץ פון די אדערן, אלע אלע פיזישע באשטאנדטיילן און חלקים זענען אין בעסטן צושטאנד, און דער מענטש קען מיט דעם אלעם כאפן ווי געזאגט ממש א הארץ אטאק, ווייל פארוואס ס'איז אזוי ווייסט מען נישט, אזוי האט עס דער אייבערשטער געמאכט אז דאס הארץ גייט צוזאמען מיט די הרגשים, אבער דאס איז נישט נאר א מליצה נאר ס'איז ממש א ממש א עכטע עכטע זאך. ס'איז דא, די מעדיצינישע וועלט ווייסט אפילו פון פאלן, אזא זאך מאכט זיך ממש כמעט נישט, ס'איז מורא'דיג מורא'דיג א זעלטענע ערשיינונג, אבער ס'איז דא אזא מין מציאות, ס'איז שוין געשען, אז א מענטש האט ממש, ער איז אוועקגעפאלן און אויסגעהויכט די נשמה פון צער, פון פעין. איז וויאזוי ווייסט מען? און אין די גוי'שע וועלט איז דא אזא זאך ווי דורכקוקן, איז מיר, ביי אונז ווייסט מען אז די הלכה פארלאנגט עס, אז נאך א מענטש'ס הונדערט און צוואנציג דארף מען וואס שנעלער באגראבן דעם גוף, און די נשמה זאל קענען גיין ווייטער און געניסן בעולם שכולו טוב, אבער אין די נישט הלכה'דיגע וועלט, ווי מען קען נישט די זאכן וויאזוי א מענטש דארף זיך ריכטיג פירן אויף די וועלט, איז דא אזא זאך אז ווען עמיצער שטארבט און מען ווייסט נישט קלאר וואס די סיבה איז געווען, גייט מען אים אונטערזוכן דעם גוף. און ס'האט זיך שוין געמאכט פאלן ווי א מענטש האט באקומען א שווערע בשורה, אדער איז געווען אונטער זייער זייער א מורא'דיגע מורא'דיגע אמאונט פון פון פעין פון ווייטאג איז אוועקגעפאלן אויסגעהויכט די נשמה, און ווידעראום מ'האט באשטעטיגט נאכדעם, מעדיצינישע עקספערטן האבן נאכדעם געקענט באשטעטיגן אז עס האט אים פיזיש האט אים גארנישט געפעלט, ער האט געקענט דווקא זיין געזונט און שטארק. און זאלן מיר טאקע אלע זיין געזונט און שטארק, יעדער איינער, אלע אידן, זאל יעדן איינעם זיין גוט און זאל יעדן איינעם זיין פרייליך, מען זאל זיין פיזיש געזונט און מען זאל זיין פסיכיש געזונט, און מ'זאל נאר הערן גוטע בשורות און דאס הארץ זאל ממש קוועלן ביי יעדן איינעם, קוועלן און זיך צוברייטערן און וואקסן פאר שמחה און פאר גליק מיט נאר גוטע זאכן אייביג, ברכה און הצלחה.